וואס בטחון איז דאך אויכעט אן ענין פון יסודות אמונת ישראל איז אז זאל זיין בוטח בהשם, און אף על פי וואס ס'איז דא אין דערויף חילוקים פון ישראל בטח בהוויה און בית אהרן און יראי בית הלוי און יראי השם וכו', אבער ביי אלעמען דארף זיין דער ענין פון בטח בהוויה. וואס דערפון גופא וואס דער פסוק איז דאס מחלק אין באזונדערע פסוקים מיט באזונדערע חלוקות איז פארשטאנדיג אז ס'איז דא א חילוק אין דעם בטחון און וויבאלד מידותו של הקדוש ברוך הוא איז מידה כנגד מידה ואף על פי וואס כמה פעמים ככה איז דערפון אויכעט פארשטאנדיג אז דאס איז נוגע אין די המשכת הבטחון למטה. און ווי געזאגט דעמאלט די דוגמא וואס ער זאגט אין אור המאיר, וואס דאס איז א ספר וואס דער צמח צדק ברענגט אים כמה פעמים און בויט אויף אים, אז מען האט עס געזעהן אין פרשת המן, וואס דאס איז ווי דער אלטער רבי שרייבט אין שולחן ערוך, פארבונדן מיט בטחון, אז אין דעם מן געווען דער חילוק אז צדיקים איז דאס געווען על פתח אהלם. דערפאר וואס ביי זיי געווען די בטחון ווי די בטחון בשלימות ווי ביי צדיקים, מה שאין כן ביי בינונים וכו', וואס דאס איז אויך על דרך ווי דער רמב"ם איז מבאר אין מורה נבוכים, אז די השגחה פון דעם אייבערשטן איז פארבונדן מיט'ן אופן ווי די שכל הפועל שטייט ביי די מענטשן, און בשעת ער איז א שכלי אין תכלית השלימות איז אויכעט דעמאלט די השפעה אלוקית ווערן בתכלית השלימות וכו', וואס דאס איז ווי דער רמב"ם שרייבט אין מורה נבוכים מצד וואס דאס איז אויכעט א ספר וואס דער צמח צדק ברענגט אים און ברענגט אראפ די ביאורים פון דעם אלטן רעבן אויף אים. און ווי די ביאורים פון דעם אלטן רעבן איז דא בכמה מקומות אריינגעשטעלט אין מאמרי חסידות, אבער אין רשימות פון צמח צדק ברענגט ער דאס ניט אלס אין א מאמר חסידות, נאר ער ברענגט אראפ דעם ענין פון מורה נבוכים, דערנאך איז ער דאס מבאר אין דעם אלט לויט דעם אלטן רבי'ס ביאורים אדער מיט דעם אלטן רבי'ס ביאורים. איז אז דאס איז ווי דאס שטייט מצד דעם ענין פון חכמה פון קדושה, איז אטא דעמאלט איז דאס פארבונדן מיט די שכל פון קדושה, מה שאין כן ווי דאס שטייט העכער ווי חכמה דקדושה ווי דאס איז אין רצון דקדושה, אטא דעמאלט איז דאס ווי דער ביאור אין אור המאיר, אז דאס הענגט אפ וואס זיי, זיי זענען געשטאנען אין דעם תוקף פון מידת הבטחון שלהם, ניט אין מידת ההבנה וההשגה, אין השגח השגחת השם און די אלע עניינים וואס זיי זענען פארבונדן מיט שכל, נאר ווי דאס שטייט אין רצון דקדושה, איז אטא דעמאלט איז דאס פארבונדן דערמיט, ווי בטחון איז מצד זיין רצון. ובפרט על פי תורת הבעל שם טוב, אז במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא, אט דארט געפינט זיך גאר דער עיקר פון דעם מענטשן, מה שאין כן אין דעם שכל. אף על פי כן, מען דארף אויכעט זיין דורכגענומען מיט שכל, ווארום מען דארף זיך האבן אז דער בטחון זאל ניט בלייבן אין אן אופן מקיף, נאר דאס זאל דורכנעמען דעם גאנצן אידן,

איז נאך און נאך, על פי תורת חב"ד קומט עס נאך אראפ אין חכמה בינה דעת אין שכל דקדושה, אדער ווי דאס איז געווען ביי חוקרי ישראל האמיתיים בכללם דער רמב"ם ווי ער האט עס ארויסגעגעבן אין מורה נבוכים וואס דאס איז ער געשריבן אין אן אופן חקירה דארף דאס אויכעט דורכנעמען ווי דאס איז פארבונדן און ווי דאס שטייט בגלוי אין זיין שכל הפשוט, אבער כאמור דער צד השווה שבכל אחד ואחד, אז מען שטייט מיט א תוקף גדול אז א זיכערע זאך אז דער אייבערשטער היט יעדער אידן ובכל מקום ובכל העניינים, און ניט נאָר ער היט אים, אַז די ענינים בלתי רצויים זאָל זײַן אין אַן אופֿן פֿון כּפּרה, אַז זיי ווערן אין גאַנצן אַראָפּגעווישט, ווי ער טײַטשט אָפּ אין אגרת התשובה. נאָך מער, ער באַוואָרנט, אַז לא יגע אליך איז די כּל הענינים בלתי רצויים, נאָך מער, אַז מ'איז מבֿטל דעם ענין בעיקרו, אַז ס'איז גאָר מלכתּחילה ניטאָ. קיין קא סלקא דעתך און בשעת אין דערויף שטייט מען בתוקף האט מען די הבטחה אז מידתו של הקדוש ברוך הוא איז דאס מידה כנגד מידה אפילו בזמן הגלות אויכעט ווי די גמרא זאגט אין עניינים בלתי רצויים על אחת כמה וכמה אין א מידה טובה וואס ווי די גמרא זאגט אין אויכעט אין מכות איז מרובה אויף די מידה הפכית. ווי ער זאגט איבער בכמה מקומות אז דאס איז פינף הונדערט מאל אזויפיל, וועט דאס אראפקומען למטה מעשרה טפחים ובטוב הנראה והנגלה ובקרוב ממש, אז מ'וועט פארענדיגן די לעצטע טעג ורגעים פון גלות, בשמחה ובמנוחת הנפש ומנוחת הגוף בכל מושבותיהם, סיי אין חוץ לארץ סיי אין ארץ ישראל.

וואס דעמאלט וועט מען דאך זען בראייה מוחשית, ראה אנכי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ביז די ברכה מיט אלע עניינים, ווי ער רעכנט עס אויס בכמה מקומות אין תורה שבכתב וואס אפילו הצדוקים מודים בזה על אחת כמה וכמה ווי דאס שטייט.